טייערע גוטע פריינט, די פרשה פון בלעם, נבואת בלעם, ווי ס'רופט זיך אין די גמרא, משה כתב ספרו ופרשת בלעם, איז מעורר א גרויסע, גרויסע מבוכה, א גרויסע שאלה, וואס איז נישט נאר א טעארעטישע שאלה פון, מ'קען עס רופן עיקרי אמונה, וואס מ'דארף גלייבן, וואס איז ריכטיג, טעארעטיש. דאס איז ממש א שאלה פון הלכה למעשה פון טאג טעגליך די שאלה ווי מען לייגט עס אראפ טעארעטיש האט צו טון מיט דעם וואס בלעם איז געווען א נביא עס איז ידוע די דרשה דרשת חזל לא קם נביא בישראל כמשה אבל באומות העולם קם וואס דאס איז בלעם צי פונקטליך די מאמר חזל האט געמיינט ממש אויף די זעלבע מדריגה אויף די זעלבע לעוועל פון משה צי עפעס ענליך איך שלא יהיה איז דאך דא דא א פלא און די פלא די פלא איז אוודאי נישט אז א גוי וואס איז געבוירן געווארן צו א גוי'שע מאמע זאל האבן נבואה פארוואס זאל עס נישט קענען זיין ווי תנא דבי אליהו זאגט מעיד אני עלי שמים וארץ יעדע איינע בין איד בין גוי בין איש בין אשה הכל לפי מעשיו שכינה שרויה עליו. די פראבלעם איז נישט אז בלעם האט נישט באלאנגט צו די ריכטיגע פארטיי, צו די ריכטיגע פאלק, דאס איז נישט קיין פראבלעם, ס'זאל זיין איינער וואס איז זיך מקדש ריכטיג, וואס טוט די עבודות וואס איז א הכנה צו נבואה, איז אוודאי שכינה שרויה עליו, נאר די פראבלעם, ווען ווער ס'לערנט די פרשה פון בלעם, איז גלייך נתעורר די פראבלעם, איז אז ווי קען א רשע זיין א נביא? נישט אז ער איז א גוי, א גוי, אמאל זאגט מען גוי איז א שארט הענד פאר רשע, זעהט דאך אז ער האט זיך נישט געפירט ווי עס דארף צו זיין, וויאזוי וואס איז די פשט וויאזוי פארשטייט מען אזא סארט נבואה וואס באלאנגט פאר א מענטש וואס איז נישט אויסגעהאלטן, ס'איז א רשע, ווי זעהט מען אז בלעם איז געווען א רשע? ידוע, בעיקר צוויי זאכן, ס'איז דא א פעימאס משנה, אויך דא, מ'דארף עס ארויסהאבן. וויאזוי ווייס איך אז בלעם איז געווען א רשע? אפשר איז ער געווען א צדיק און און אונז זענען די רשעים? אפשר איז ער געווען גערעכט? יא, ער וויל שעלטן די אידן, און אפשר קומט זיך אונז. דארף מען אויך אוודאי איז נישט גענוג צו זאגן ער איז א רשע ווייל ער איז נישט אויף אונזער זייט. דאס זאגט יעדער, דאס קען יעדער גוי אויך זאגן. ער איז א רשע ווייל ער געהערט נישט צו די ריכטיגע פארטיי. ער איז א רשע ווייל ער איז לוחם קעגן מיך. ניין. אונז זעהן דאך אזויווי די משנה רעדט מערקט אן אין פרקי אבות פעימעס משנה א זייער וויכטיגע משנה חלק פון א סיריס פון משניות הגם אז גאנץ פרקי אבות גייט אזוי אבער די פאר משניות וואס זענען דארט אין פרק ה' זענען ממש אזוי זיי לערנען אונז ווי אזוי מען לערנט פון מעשיות פון תנך פון מעשיות פון חומש און פון תנך אויכעט וואס איז די מוסר השכל וואס הלכה למעשה וואס לערנט מען פון דעם איז נאר אין די זעלבע אין די זעלבע אין די זעלבע סיריס משניות הייבט זיך עס אן כל אהבה שתלויה בדבר ס'דא אהבה שאינה תלויה בדבר וואס לערנט מען פון דוד מיט אמנון מיט תמר דוד מיט יונתן דאס הייסט מ'זאגט די משנה חכמי המשנה האבן געליינט א מעשה אין ספר שמואל וועגן דוד און יונתן וועגן אמנון און תמר זאגט אה וואס איז די מוסר השכל פון די צוויי מעשה'ס דא לערנט מען דער חילוק פון אהבה תלויה בדבר און אהבה שאינה תלויה בדבר ווייטער האבן זיי געלערנט פרשת קרח האבן זיי גערעדט וועגן די משנה אין פרשת קרח פרובירן צו רעדן כסדר וואס איז די מוסר השכל מחלוקת שלשם שמים מחלוקת שאינה לשם שמים נאך דעם רעדט די משנה נאך א משנה ס'דא משניות וואס ס'איז די זעלבע משנה כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו, עס שטייט צדקת השם עשה ירבעם בן נבט, איז פארקערט החטיא את הרבים, שטייט על חטאת ירבעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל, לערנט מען ווייטער וואס איז א סארט וואס איז א מנהיג וואס איז א ריכטיגע מנהיג פון די צוויי מעשות פון משה רבינו, אביסל איזי, פארשטייט זיך משה רבינו, און קעגן דעם ירבעם בן נבט וואס איז מחטיא את הרבים. אויך א משנה וואס ס'דא אסאך מתבונן צו זיין וואס די וויאזוי די מסדר המשנה האט מצייר געווען ווי די משנה האט געפרעימט געפארעמט די מוסר השכל פון חילוק פון משה און ירבעם אז איין חטא בא על ידו און אזוי ווייטער נאכדעם איז די משנה וואס אונז קומען צו די משנה פון פון אונזער פרשה זייער א וויכטיגע משנה ס'איז די לעצטע משנה אין פרק אבות ס'איז אלעמאל די סיום קומט אן צו עפעס א אדער א די צווייטע צו לעצטע משנה ס'דא יהודה בן תימן נאכדעם איינע פון די לעצטע משניות קען זיין אז ס'איז געווען גירסאות ס'איז געווען ממש די לעצטע משנה. איינע פון די לעצטע משניות כל מי שיש בו שלושה דברים הללו ער איז מתלמידיו של אברהם אבינו און מי שאין בו פארקערט איז מתלמידיו של בלעם און וואס זאגט די משנה וואס איז די חילוק זיי זייער קלאר מ'טראכט אלעמאל פארוואס וואס די אברהם אבינו איז לכאורה קעגן בלעם איז משה רבינו וואס קומט דא אריין אברהם אבינו

און קעגן דעם איז בלעם הרשע וואס בלעם הרשע ער איז טאקע מערער אויף די גאנצע זאך ער האט געוואלט שעלטן די אידן דאס הייסט ער האט געוואלט זאגן אז נישט נישט די נישט די איז די זאך ס'א אנדערע זאך אזוי ווען זיי רעדן מיינט עס נישט נישט די מענטשן זאגט דיר וועלכע מענטשן וועלכע הנהגה וועלכע סארט וועג פון פון לעבן וועלכע סארט וועג פון זיך פירן מיט נבואה באמת איז די זאך האט דער משנה געזאגט אבער דער אידיש פאר ווארום ווי ני איין טוי ווען נפש שפולה ווער איך נמיך דאס אין דער מיט האב איך ווארום ווי ני דעם לשל בן מרוש איז פארקערט איין רו נפש דער ריף מס נפש רחבה ריח גבוה סטו מחלוקס חליקים דייס נעם פארשם וואס פונקטליך די דריי זאכן זענען הצד השווה שביניים און דאס איז דאס וואס איז זיכער איז אז דאס זענען נישט קיין ענינים וואס מען דארף פאר זיי אמונה צו וויסן די חילוק דאס הייסט מען קען נישט קיינער גיין זאגן זעסט דער גוי דער מענטש וואס זעט אויס ער האט מדריגות ער האט נביאה למעשה ער איז פון די סטרא אחרא פארוואס איז ער פון די סטרא אחרא ווייל כ'ווייס ווייל ער נישט ער גייט נישט קיין שטריימל ער גייט נישט ער היט אפילו מ'עט זאגן ער היט נישט קיין שבת ס'איז א גוי ער היט נישט קיין שבת אדער אנדערע זאכן וואס מען קען זאגן נישט דאס זאגט די משנה נישט דאס איז דער חילוק פון אברהם אבינו און בלעם הרשע דאס איז דאך חוזר הדין און ווער זאגט מ'דארף היטן שבת ווייל ווייל די תורה זאגט מ'דארף היטן שבת נאר ווייל על זה אנו דנים דאך שפען פאר די שאלה איז וואס איז דער חילוק פון אברהם אבינו און בלעם הרשע חילוק איז איך שלא יהיה פינקטלעך די פרטים פון די וואס פינקטלעך איז דער חילוק פון עין טובה און רוח נמוכה און אזוי ווייטער דאס זענען ענינים פון מידות ענינים פון הנהגות פון בין אדם לחבירו עין טובה איז הייסט ער פארגינט אדער אפשר עין טובה מיינט אז ער איז זיך מסתפק במעט אזוי ווי די רמב"ם לערנט איך שלא יהיה רוח גבוהה נפש שפלה דאס זענען ענינים פון גאווה אדער פון פון זיין א גרויסע בעל תאווה אזעלכע סארט זאכן באופן כללי קען עס רופן קנאה תאווה כבוד עפעס אזוי ערגעץ אין די דריי פשוטע זאכן וואס אונז אלע קענען גאנץ גוט ביי זיך און ביי די מענטשן וואס זענען תלמידים פון זיי. דאס דאס איז די חילוק די די אויב מען וויל וויסן וואס איז דאס בלעם וואס איז דער בלעם איז א איז א איז א נביא פון די סטרא אחרא מיט וואס איז ער וואס ער ווייסט וואס מאכט אים וואס איז די גדר וואס איז אים מגדיר אז ער איז פון נביא פון סטרא אחרא נביא פון סטרא אחרא איז אזא סארט נביא וואס ער איז א עין רעה און א נפש רחבה און א א רוח גבוהה דאס איז דאס איז די הגדרה פון פון א נביא פון סטרא אחרא דאס הייסט א הגדרה פון א נביא פון רופט אומות העולם דאס מיינט ווען נישט וואלט איך געווען א איד כ'מיין דאך נישט קיין אזוי וועלן זיי זאגן אלעמאל איז יעצט לאמיר צוריק צו ווי אונז האלטן איז דעמאלס דאס איז באמת די גרויסע שאלה איז בלעם איז געווען א נביא אזוי ווי די זוהר הקדוש די זוהר הקדוש די גאנצע פרשה רעדט וועגן דעם איינע פון די זאכן וואס אונז הייבן אן צו מגלה זיין לעצטנס איז ווי כמעט יעדע פרשה אין די זוהר די גאנצע פרשה רעדט וועגן די זעלבע איין נקודה און קוקט עס אן פון אזויפיל אנדערע וועגן בדרך עבודה בדרך השכלה בדרך קבלה פון דעם פארעמט זיך אויס עפעס א ברייטע פיקטשער וואס נישט אמת'דיג מעגליך אין די האלבע שעה וואס אונז לערנען צו אנקומען צו דעם אבער ס'איז א מראה מקום און מ'הייבט אן אביסל. און די זוהר זאגט. די תורה זאגט עפעס ליגנט? די תורה זאגט אויף בלעם נאום שומע אמרי אל מחזה שדי יחזה נופל גלוי עינים? אוודאי איז עס אמת, די תורה, הגם די תורה קוואוט בלעם, יא, די תורה קוואוט בלעם, אבער דאס איז די הנחה פון די זוהר, אז אפילו ווען די תורה זאגט נאך פון איינער, אפשר האט ער עפעס א טעות, אפשר זאגט, אפשר מאכט מאכט ער אזוי ווי די זוהר איז מפרש דארט אפשר מאכט ער מען זאל מיינען עפעס וואס מיינט נישט אמת'דיג בסדר קענסט טון דעם עפעס א עפעס א הטעיה עפעס עפעס נארטרונס אבער קיין ליגנט קיין גראבע ליגנט סתם א מענטש וואס איז א משוגענער וואס שטייט אין די גאס זאגט איך בין א נביא פון אים דארף מען נישט די תורה פון אים דארף מען נישט אזוי ווי די אנדערע שפעטערדיגע מפרשים רעגן פרעגן פון אים דארף מען נישט מורא האבן פון א ברכה זיינע קללות א נפקא מינה צו ער שעלט צו ער בענטשט דאס גייט מען גייט אדורך אין די גאס אמאל גייט מען אין אין א גרויסע שטאט שטייט שטייט עפעס איינער אויפן אויפן סאבוועי און ער

און דא מצד שני, בלעם איז א אוממענטש, א חיה רעה, א אויסווארף. מען קען עס זען, די די משנה האט סתם געזאגט אז עס איז געווען א עין עין רעה און אזוי ווייטער, דאס זענען זאכן וואס די אלע מפרשים ווייזן, מען לערנט עס מפורש אין די פסוקים, זעט אז ער האט געמיינט דאס די רמב"ם'ס פשט אז עין טובה מיינט ער האט עין רעה מיינט ער האט א בעל תאווה, זעט מען מפורש די רמב"ם זאגט אין פירוש המשניות דארט פירוש המשניות פון אבות און די געבן די עצה לויט ווי חז"ל פארשטייען לפחות פון לכה איעצך מ'זאל גיין מאכן די בנות מואב ויחל העם לזנות אל בנות מואב זאגט רמב"ם ווי ווי וועם פאלט איין אזעלכע עצות איינער וואס ליגט אין דעם דאס איז נישט דא קיין עס איז געווען אזא עצה עס מוז זיין ער ליגט אין דעם נו דאס איז דאך אזא מענטש דאך קען מען זאגן בלעם בועל אתונו דער זוהר איז מרחיב וועגן דעם פון דעם האט ער באקומען זיין כוח הכישוף פון דער טומאה פון דער עבירה דאס איז דאס איז דאס איז בלעם און ווען דער רוח גבוהה און די נפש רחבה איז דאך פשוט ממש פשוט פשט און איך מיין אז מער פשוט ווייס איך נישט אז דער רמב"ם איז גערעכט אז עין טובה עין רעה מיינט בעל תאווה עס מיינט א שלעכטע אז מען פארגינט נישט וואס אידיש זאגט מען פארגינט נישט דאס הייסט עין טובה אנקעגן א עין רעה פארגינט נישט דער נעמט אלעס פאר זיך אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב און ער רעדט פון זיך גבוהה גבוהה אפילו אמת די שאלה צו עס איז אמת אבער ער מאכט פון דעם א גאנצע פאעטרי משה רבינו האט דאך אויך געהערט די אלע זאכן ארומגעגאנגען זאגן נאום הגבר דאס איז א דאס איז א רוח גבוהה דאס איז א נפש רחבה ער בעט ער בעט זייער א גרויסע פרייז יא ער זאגט נישט קיין נבואה בחינם דאס איז דאס איז דאס איז די בחינות פון בלעם דאס איז די ער איז קיין נישט קיין מענטש נישט קיין מענטש א מענטש דער זעלבע בלעם למעשה האט געהאט ער איז נישט קיין גנב אבער מען דארף געדענקען ווען בלעם האט געבעטן א טייערע פרייז פאר זיין פאר זיין נבואה פאר זיינע ברכות וקללות מען האט אים געקענט דינגען אשר שכר עליך את בלעם בן בעור יא ער איז א נביא פאר הייער דאס איז

דאס איז עפעס א פאראדאקס, אבער אבער מצד שני, קיין נישט קיין גנב, זאגט נישט אז בלעם איז געווען א גנב, ער האט פאנטאזירט, ער האט איינגערעדט די עולם, דאס איז נישט נעקסט לעוועל רשעות, נישט איינגערעדט די עולם, נישט געזאגט, נישט אז ער איז געגאנגען ארום געגאנגען זאגן איך וועל דיר פארקויפן נבואה, און ער ווייסט נישט פון קיין נבואות, סתם א שארלטאן, נישט געווען קיין שארלאטאן. איז היתכן הדבר הזה, ס'איז ממש א סתירה, נישט סתם א סתירה, נישט סתם א קשיא, דאס איז א קשיא, א קשיא אלימתא, מען קען נישט, מען קען נישט דארפן לאזן אז גלייבן אזא זאך, איינער איז א רשע און ער איז א נביא, ווי גייען די צוויי זאכן צוזאמען? און דאס צו פארענטפערן, זיך מכחיש זיין די מציאות, אדער ממציא זיין אזעלכע זאכן, זאגן נו, אויב איז ער א רשע, מוז זיין אז ער איז א בלאפער. איז דאך נישט קיין בלאפער זעסט דאך אז ער האט מדרגה זעסט דאך אז אז ער קען יא זעסט דאך אז ער זאגט פאראויס וואס וועט זיין אז עס געשעט זעסט דאך אז זיינע ברכות זענען מקוים זעסט דאך אז וויאזוי מען קען זען וויאזוי מען איז מבחין אויף א מענטש נישט קיין נישט קיין דברים וואס מען קען נישט וויסן מען קען זען אז א מענטש האט עפעס א דערהויבנקייט ער ער לעבט טאקע העכער אין א געוויסע זין איז ער דאך אמת און איך מיין די אלע נמשלים פון פון בלעם וואס מען קען אין יעדע איינע און פון וואס שטייט אין צייטונג און פון וואס שטייט אין שטייט אין די אייגענע אין די אייגענע הארץ אין די אייגענע חשבון הנפש איז עס אויך די זעלבע פראבלעם יא און דאס דארף מען דאך דא דארף מען צו פארשטיין א מענטש איז אסאך מער קאמפליצירט פון וואס מען קען שרייבן אין צייטונג אה מען האט געמיינט יענער איז א צדיק ביז דערווייל איז ער א רשע אה ער איז א צדיק אבער א שלעכטער צדיק אן עין רעה די ביידע זאכן זענען מסתם נישט גערעכט. איז מען דארף עס פארענטפערען כדי כדי עס צו מסביר זיין די זוהר איז מרחיב און מרחיב באריכות גדול כמעט די גאנצע סע פרשה אפשר די גאנצע פרשה וויאזוי מען פארשטייט אזא זאך וואס מיינט א נביא פון סטרא אחרא און איך וועל פרובירן זאגן פון אלעמאל די וועג פון פון עפענען פון טרעפן א שביל טרעפן א וועג אריין עפעס א גרויסן וואלד עפעס א שווערע זאך איז צו גיין אויף א זאך וואס דורך די דורך די אייגענע נפש דורך די אייגענע זאך וואס מען ווייסט פון זיך דורך די א א וועג אויסגעטראטן פון פון די אייגענע מציאות פון אונזער מציאות און דורך דעם הייבט מען אן צו פארשטיין גרעסערע זאכן און צו די גרעסערע זאכן זענען טאקע אזוי געווען צו עס איז אנדערש איז דאס אונזערע אונזער וועג אריין אונזער השגה אין דעם א מענטש קוקט אויף זיך א מענטש קוקט אויף זיך און די קשיא איז א אמת'דיגע קשיא. ס'איז א קשיא, ווי מען זאגט, א שאלה קיימת. עקזיסטירט די שאלה. ס'איז א פאקט. מען דארף וויסן אז די פאקט איז א פאקט. און אלע נישט טרעפן גרינגע תירוצים וואס זאגן אה די צד איז נישט אמת און יענע צד איז נישט אמת, איז געמאכט צו א גרינגע טעאריע. אונז זענען אלע מענטשן.

קודם זאל ער זען ער זאל מקיים זיין ביומו תתן שכרו אז זיין ארבעטער זאלן נישט האבן קיין טענות אויף אים, נאכדעם וועט מען רעדן צו ער איז א צו ער איז א נביא צו ער האט רוח הקודש, אז נישט הייבט זיך שוין די שאלה, און דאס איז אמת, די די סדר די די די סולם עליה וואס איז דא וואס שטייט אין מסילת ישרים איז אמת, ס'הייסט אזוי דארף מען זיך טאקע פירן, הלכה למעשה אז ס'קומט איינער.

און דער רבי ר' הערשל זידיטשויבער ברענגט עס דארט פון דער רבי פון לובלין מער נישט אזוי קלאר אבער דאס דאס זעלבע דאס זעלבע מהלך אויב אויב א נביא א נביא אמת א נביא פון פון דער תורה איז די ערשטע זאך איז דער רמבם פסקנט דארף מען זען צו ער איז א מענטש דארף מען זען אזוי דער רמבם זאגט אז אין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר און דער רמבם איז מפרש עס מיינט במידות אבער על כל פנים אויב מען זעט א מענטש איז נישט שולט על מידותיו א מענטש איז נישט קיין חכם ער קען נישט חכמת התורה עס קען זיין אפילו נאך חכמות דארף מען קענען לויט דער רמבם לפחות לפחות דארף עס זיין עפעס בגדר תלמיד חכם בנגלה און א תלמיד חכם בנסתר אויך אבער לפחות דארף ער קענען עפעס לערנען דארף ער קענען זיין א בר דעת דארף ער קענען פארשטיין לפחות דארף ער זיין א גיבור א מתגבר על יצרו דער רמבם זאגט שלא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר מן הדברים מען טרעפט אים איינמאל זיך צו כאפן צו א פיצא א פסיק אבער דאס איז דער רמבם שוין אפשר איז עס א גרויסע חומרא אבער באופן כללי דארף עס זיין א מענטש וואס מען קען זיך טרויען אויף אים אז ער איז נישט קיין נישט קיין גרע פרעסער נישט קיין עין גבוהה נישט קיין עין רעה נישט קיין רוח גבוהה נישט קיין נפש רחבה דאס דאס איז די תנאים און אויב איינער איז נישט מקיים די תנאים דאס איז נגלה דאס איז הנגלות לנו ולבנינו ס'איז נישט קיין זאך וואס איינער קען זאגן אבער דער רבי האט כוונות דעמאלטס האב איך נישט מחויב דאס איז נישט די הלכה דאס איז נישט וויאזוי ס'ארבעט די הלכה וויאזוי ס'ארבעט איז קודם טשעקט מען צי דו ביסט א פרעסער צי דו נעמסט אלע געלט פאר זיך אדער דו טיילסט צדקה, צו דו ביסט א ותרן בממונו, צו דו זאגסט אזוי ווי אברהם אבינו מחוט ועד שרוך נעל, דו קענסט, דו קענסט, מען קען גלייבן אויף דיר זאלסט גיין אין מלחמה צו ראטעווען דיין דיין נעפיו און נישט נעמען קיין איין דאלער, דאס איז דאס איז די תנאי, דאס איז די תלמידיו של אברהם אבינו, אויב נישט, הייבט הייבט זיך נישט אן די קאנווערסעישן, דאס בין איך, מיט דיך האב איך נישט קיין שייכות. אז יענער זאגן אבער איך האב דאך רוח הקודש, דאך דא העכער, אבער איך האב. דאס איז נישט די הלכה, דאס איז נישט די וועג ווי אזוי די הנהגה, די אידישע הנהגה, די מענטשליכע הנהגה דארף גיין. ס'דא, ס'דא טאקע א הדרגה. די פאקט אין הלכה למעשה, איך וויל זאגן זייער קלאר, דאס איז הלכה למעשה, כ'רעד נישט פון די אליבא דאמת. אין הלכה למעשה איז דאס די הנהגה און דאס איז די איינציגסטע הנהגה וואס קען ארבעטן, אז נישט איז א חורבן עולם, אזוי ווי די, אזוי ווי די צאנזער רב האט געזאגט, איינער זאגט אז ס'איז דא העכער פון די תורה, איז אן עוקר מן השורש נישטא אזא זאך ס'הייסט איך זאג נישט וואס איז דא באמת אליבא דאמת אבער ס'איז יא דא העכער פון תורה פשוט אבער מיר רעדן אין הנהגה אין די וועג ווי מען קען זיך פירן בן אדם לחבירו אז איינער זאל מקבל מרות זיין אז איינער זאל נעמען ערנסט אז איינער זאל און אזוי ווייטער זאל פאלגן איינער איז די ערשטע זאך אז אזוי ווי דער ספרי זאגט מ'דארף זען שטייט וידועים לשבטיכם משה רבינו האט געזאגט מ'דארף קענען דער מענטש

גאר נישט איינגעלייזט שעלטן איך זאג קעיר נישט די הלכה זאגט אז מען אז דו ביסט נישט אז דו ביסט נישט אז דו ביסט נישט דאס איז דאס איז די וועג ווי עס ארבעט און מענטשן האבן זייער מורא ווייל מענטשן מענטשן בטבע זיי דערשרעקן זיך אז איינער קומט און זאגט ער האט מדריגות און ער האט טאקע דאס וויל איך אנקומען עס קען זיין אז ער האט טאקע אבער דאס איז נישט קיין נישט קיין בנין העולם די וועג פון תיקון העולם די וועג פון די עולם וויאזוי די וועלט דארף ארבעטן על פי תורה און על פי פי חסידות און על פי שכל און על פי קבלה על פי אלעס איז אז די ערשטע זאך דארף מען זען דארף מען זען עס זאל זיין זיין א מענטש. לאמיר אבער זיך נישט זיך נישט זיך נישט נארן, לאמיר זיך אבער נישט לאזן דא, דאס איז ממש הלכה למעשה און איך זאג עס קלאר און מסתמא יעדער איינער ווייסט עס שוין איך דארף עס נישט, איז דאס איז פשוט. אבער יעצט איז דאך דא די מציאות, מען קען זיך נישט מתעלם זיין פון די מציאות, מען קען נישט בלייבן מיט דעם, דאס איז די הנהגה, אבער לגופו של דבר, די הנהגה, עס קומט בלעם,

דאס איז א פלאץ ווי מען קען נישט, ס'איז נישט גענוג צו זאגן די הנהגה, יא? הנהגה איז באופן כללי ביחס צו אנדערע, ביחס צו די וועלט, סאושעלי, איך קען נישט, דארף נישט מכבד זיין איינער וואס איז נאר א, נאר ער האט רוח הקודש און ער איז נישט קיין, ער איז א בלעם הרשע, איך קען אים שפייען אין פנים אריין. אבער, לאמיר רעדן פון זיך. רעדן פון א מענטש אליינס. דא קען איך, העלפט מיך נישט דאס איך זאג איך שפיי. דארף איך וויסן די מציאות, דארף איך קענען אנקומען באמת צו די ריכטיגע מדריגה פון נביא, פון אברהם אבינו, נישט פון די מדריגה פון בלעם. און א מענטש ביי זיך אליינס האט א גרויסע פראבלעם. ס'זעט נישט אויס אז די אז די לייטער פון די מסילת ישרים איז כפשוטו. און דאס איז א פאקט. נישט גענוג, די הנהגה פון זאגן אז ס'איז נישט, דאס איז נישט, העלפט אונז נישט. זענען דא גרויסע מדריגות כאילו איך וויל זיין קלאר אפשר נישט דער וועג פון ס'רופן גרויסע מדריגות איז שוין אפשר נישט גוט ווייל עס מאכט עס סאונדן אז עס איז שוין אויפן טאפ פון לייטער דארף מען טרעפן אפשר אפשר בעסערע ווערטער אבער הלכה למ פאקטיש איז עס גרויסע מדריגות סאו ס'דא למשל לאמיר קען רעדן פשוט לאמיר רעדן פון זאכן וואס זענען נישט מיסטיש מ'קען רעדן פון מיסטישע זאכן אויך קלאמפיש מיסטישע זאכן ס'דא מדריגה וואס הייסט דעת, ס'דא מדריגה וואס הייסט השכלה, א מדריגה עס איז כ'ווייס ספירת הבינה לאמיר זאגן ס'איז א מדריגה און רוב מענטשן דאס הייסט רוב מענטשן מאכט עס זאגן א מענטש ווי ער ווערט געבוירן באופן טבעי האט עס נישט א מענטש ווערט נישט געבוירן מיט שכל ווערט נישט געבוירן מיט אזוי ווי דער לשון אריז"ל ווערט נישט געבוירן מיט מוחין ווערט געבוירן מיט מיט מידות מיט חג"ת נה"י ווערט נישט געבוירן מיט שכל צוביסלעך אז א מענטש לערנט קומט ער אן צו שכל, און דאס איז שוין אלף נכנסים ואחד יוצא, יא, ס'איז דא אסאך מענטשן אין ישיבה, נישט יעדע איינער, ס'איז דא לעוועלס, און נישט יעדע איינער איז א משכיל, נישט יעדע איינער פארשטייט עפעס א זאך, אבער ס'איז דא, ס'איז נישט קיין, לא נפלאת היא ולא רחוקה, יא, דאס דארף זיין קלאר, און ס'איז נישט מעדזשיק, ס'איז נישט קיין, נישט קיין מעדזשיק, ווער ס'לערנט, איז דא, אזוי ווי ס'דא, ס'איז דא אזא חזקה, מי שהולך ללמוד נעשה לומד, ס'איז נישט קיין, נישט קיין, ס'איז פשוט, יא, ס'ארבעט, ס'איז מורא'דיגע פשוט'ע קאוז און עפעקט, נישט קיין, ס'איז נישט כאילו מ'דארף גיין אין תשובה טון און גיין אין מקווה, שטעלט שטייט ער אויף און ער קען מסכת כתובות נישטא אזא זאך און מען לערנט דאס הייסט מען לערנט א סאך עבודה א סאך עבודה מען דארף אוועקגעבן צייט מען דארף האבן א שטיקל התמדה מען דארף האבן אטליסט קביעות כ'ווייס נישט אויב התמדה איז א גוטע ווארט איך האב עס נישט ליב אטליסט קביעות אז ער האט א קביעות יעדן טאג לערנט ער דף היומי איז קומט ער יעדן טאג און אויב נישט איז ער משלים דאס הייסט ער האט קביעות, ער האט, ער איז זיך מתחייב, ער האט גאולס, ער ווייסט וואו ער איז, ס'איז א סאך, ס'איז מורא'דיג עפעס, איך וויל, איך וויל זאגן, ס'איז א ריזיגע מדריגה, נישט קיין קלייניקייט. והראיה טויזענטע מיליאנע מענטשן פרובירן און זענען נישט מצליח, והראיה אונז האבן טויזענט אנדערע זאכן פרובירט און נישט מצליח געווען, איז די איין זאך וואס א מענטש איז מצליח, אז איינער האט גענומען א מסכתא, א פרק משניות, א גמרא, עפעס א ספר, עניטינג, א מוסר ספר, חסידיש ספר ער האט מצליח געווען ער האט גענומען געהאט די קביעות און דורכגעגאנגען א יאר צוויי דריי און ער קען עס ער האט עס קונה געווען האט ער א ריזיגע מדריגה עס איז ממש עולם הבא עולם נאך א נאך א עולם עס איז נישט די מענטש מיט זיין חבר וואס האט עס נישט געטוהן זענען נישט די זעלבע בגדר נישט די זעלבע בגדר בן אדם.

דארף עס נאר טון. נישט קיין נישט קיין מעדזשיק, נישט קיין האבן עפעס אין קאפ, עס מען דארף טון עפעס, גיי מען דארף גארנישט, עס איז אלעס איז פשוט בתכלית הפשטות, עס איז שווער צו גלייבן ווי פשוט עס איז, וועסט דיך אוועק זעצן, וועסט לערנען די מסכת, וועסט דיך מוטשען, וועסט קוקען אין ארטסקרול, וועסט דיך מוטשען נאך טיפער, וועסט קוקען אין די אוצר מפרשי התלמוד, עס איז נישט, אלעס איז דא היינט ברוך השם, בפרט היינט. ס'איז כמעט אין א מסכתא כמעט נישט דא א זאך וואס א מענטש וועט בלייבן סטאק ווייל ער איז נישט גענוג קלוג. אלעמאל איז דא וואו צו קוקן, ס'איז דא וועם צו פרעגן, ס'איז דא שיעורים, און ס'איז דא עד אין סוף ריסארסעס פאר יעדע לעוול. א מענטש קען, נאר וואס, ער דארף עס טון. איז מצד אחד איז, כ'מיין אז דא ליגט א גרויסער שליסל אויב אויב איך קום ארויס קלאר. מצד אחד איז א ריזיגע מדריגה, צו קענען א מסכתא איז איז. אין לך דבר גדול מזה, דאס הייסט ס'איז ממש צוויי אנדערע מענטשן. איינער וואס איז געטוהן די ארבעט און ער קען ער קען א זאך און נישט נאר ווען ער קען עס ס'דא נאך א לעוועל נישט נאר אז ער קען עס טעארעטיש אין זיכרון ער ליגט טאקע אין דעם יעצט יעצט זיצט ער ביי זיין סדר לימוד און ס'ליגט אים אין קאפ ער איז תופס אין זיין קאפ די מושג די מושגים די דינים די נקודות פון די מסכת. ליגט ער דעמאלטס אין עולם הבריאה עטליעסט, עפעס א אנדערע עולם, ס'איז א פאקט, ס'איז א אנדערע עולם, ס'איז נישט, עס רעדט זיך נישט כמעט צונויף מיט די וועלט ווי נארמאלע מענטשן לעבן, כאילו נארמאלע מענטשן, דאס איז דער מציאות, מצד אחד איז עס א מדריגה נפלאה, עס איז מדריגות, און ס'איז אזא מין מדריגה אבער, עס איז נישט אזוי שווער, איך האב א, איך גיי נעכטן אריבער א חבר, ער מאכט א סיום השס, ווי קומט מען צו סיום השס, נישט פון דף היומי. און ער האט עס געטון, און און יא, כ'ווייס, אה, טאקע, יא, טאקע ער האט זיך מתמיד געווען יעדע יאר, און יעדע פאר חדשים געדארפט נעמען נאך א מסכתא, דורכגעהאקערט, אנגעקומען. wow! דאס איז א עכטע זאך, ס'איז א עכטע, עכטע לעוול פון עטשיוומענט. און רוב אנדערע מענטשן האבן עס נישט עטשיווד, אדער אסאך אנדערע מענטשן נישט, ווייל זיי האבן עס נישט געטון. מצד שני, ס'איז אבער פשוט. נישט קיין, ס'קומט נישט קיין ספעשל. ס'איז יא א ספעשל מענטש אבער ס'נישט קיין נישט עפעס א א מאנסטער איז געקומען עפעס א עפעס א דרעגאן אים געגעבן די מסכתא ער האט פשוט געטון אויפגעשטאנען אינדערפרי און געטון געלערנט בפשטות און שפעטער מער טיפער און אזוי ווייטער ביז ער האט געקענט און איך וויל זאגן זייער קלאר און דאס איז דאס פשטות אין זאכן וואס כאילו זענען ראציאנאליש כאילו נישט עכט דא א חילוק זעלבע זאך איז אין טיפערע זאכן אין מער נשמה'דיגע זאכן. ממש די זעלבע זאך, ממש די זעלבע זאך, ס'איז נישט, ס'איז נישט אנדערש. און וועגן דעם ס'איז נישט אפילו מיסטיש, ס'איז נאר אנדערש, ס'רעדט פון א אנדערע לעוועל פון די, פון די מענטש, אנדערע לעוועלס, ס'דא מענטשן וואס האבן מער ליב דאס, מענטשן וואס האבן מער ליב יענץ. ס'דא א, אזא מדריגה, ס'דא אזא זאך וואס הייסט דביקות, ס'דא אזא זאך וואס הייסט הפשטה, הפשטת המחשבה, לעבן בהפשטה, לעבן אין, כ'ווייס, אין די, אין די גוי'שע, מיר זאגן ענלייטענמענט, זיין ענלייטענד, זיין עפעס א אנדערע סארט בריאה, זיין עפעס א צדיק. צו זיין א צדיק אין די אינערליכע סענס יא נישט נאר צו טוהן נאר אויך צו האבן די ריכטיגע מחשבות די ריכטיגע הרגשות צו האבן אנדערע סארט הרגשות צו האבן העכערע סארט הרגשות יא ווי ס'זאגט פילן קדושה שבת וואטעווער ס'מיינט פילן קענען טאטשן גאט קענען טאטשן געטליכקייט קענען טאטשן מלאכים קענען טאטשן ספירות קענען האבן א צייט וואס איז טאקע אזוי ווי בלתי לה' לבדו קענען מכוון זיין כוונות רשש און מאכן עליית נשמה, אלע מיני ווערטער וואס מ'הערט אין חסידישע שפראכן, דאס זענען אלץ ווערטער וואס זענען געקומען פון מענטשן וואס האבן עס געטון. און היינט איז אויך דא מענטשן וואס טוען עס. היינט פילן אהבת השם, פילן דביקות, פילן השתוקקות, פילן שמחה, שמחת צדיקים בהשם, פילן תענוג אין דעם וואס ער קען גאט, וואס ער ווייסט אביסל. דאס זענען מדריגות נפלאות, נישט סתם מדריגות נפלאות, ווען די חסידישע ספרים, ווען די מיסע ספרים, ווען די מוסר ספרים רעדט פון חסידות, רעדט פון רוח הקודש, וואס מיינט רוח הקודש? נישט אז דא וועגן גאט, אז די שכינה שורה עליו, און דאן ס'קען אפילו זיין ממש כל די מעשיות, אבער ס'איז דאך די אגב, און אויב ס'איז נישט אגב איז האט ער נישט קיין רוח הקודש. מען פארשטייט העכערס. דאס וואס אונז רעדן וועגן צדיק איך ווייס דער בעל שם טוב האט געמאכט עליית נשמה ערב שבת און געזען נשמות און מעלה געווען מאכט עליית עולמות דאס איז נישט קאמפליצירט דאס איז נישט אה, נישט עפעס עס איז אן אנדערע וועלט עס איז אזוי ווייט פון א נארמאלע מענטש וואס טוט עס נישט אזוי ווי צו ענדיגן שס איז ווייט פון פון מיך וואס האב עס נישט געטון פארוואס איך האב נישט געזע געהאט קיין זיץ פלייש צו זיצן יעדן טאג און לערנען נאך א בלאט נאך א בלאט ביז איך ענדיג יענער האט יא האט ער געענדיגט די זעלבע זאך ס'איז דא א סדר עבודה מ'קען לערנען ס'איז דא ספרים וואס זענען עס מפרש היינט איז דא ס'איז דא, ווער ס'זוכט טרעפט. ס'איז דא ספרים אויף אידיש, אויף ענגליש, אויף פראנצויזיש, אויף הינדיש, איך ווייס נישט וואס. זיי זענען מסביר וואס מ'טוט, ס'נישט קאמפלעצירט, ס'איז נישט ס'איז נישט אימפאסיבל, ס'איז נישט א נס, ס'איז בדרך הטבע, ס'איז קאוז, זעלבע קאוז און עפעקט, אז א מענטש זעצט זיך יעדן טאג און ער נעמט צוואנציג מינוט, ער מאכט, איך ווייס, מעדיטעישן, ער זעצט, טראכט אביסל, ער פרובירט זיך זיך בארואיגן זיינע מחשבות, זיך דערמאנען פון גאט. זיך אביסל מעביר זיין פון פון אלע מיני תאוות פון אלע מיני צומישענישן צו האבן קלארע מחשבה ס'זענען זאכן מענטשן היינט איך האב איך האב חברים וואס טוען עס איך דאס זענען נישט מענטשן וואס זענען לעבן עפעס פון פון די בארדיטשעווער רב'ס מעשיות זענען מענטשן וואס לעבן אין 2022 מיטן סעלפאן און מיטן אלעס און ער טוט עס וואס הייסט ער טוט עס ער האט די די התחייבות ער נעמט יעדן טאג אביסל צייט, לפי ענינו אז א מענטש האט ארבעט צוואנציג מינוט א טאג ער נעמט ער זעצט זיך אוועק און ער איז עוסק אין דביקות, נו און דאס איז א חק דאס איז נישט דאס איז נישט מעדזשיק ווייל איינער טוט דאס צוואנציג מינוט א טאג, איך רוף עס דביקות און היינט רופט מען עס מעדיטעישן וואטעווער יו וואנט טו קאל איט אבער מען פאוקסט אויף גאט דאס טייטש דביקות און. טוט עס צוואַנציק בלאט א טאג און נאך אפאר חדשים טוישט זיך זיין גאנצע מחשבה ער באקומט א אנדערע מוחין באקומט מוחין פון חכמה מוחין פון קעיסעס אנדערע סארט לעוול אנדערע סארט נשמה דאס איז א פאקט און אויב א מענטש טוט עס טיפער איז אוואדע דא גרעסער מער מער צו טון און ווי מען גייט אריין הייבט מען אן צו פארשטיין פון וואס די ספרים רעדן פון וואס עס מיינט ווען דער רשש זאגט מען זאל עולה זיין צו פון די עולם העשייה צו עולם היצירה צו עולם הבריאה שטייט אין סידור הייבט ער אן צו פארשטיין, עס איז דאך די כוונות, עס איז דא אנדערע כוונות, דאס איז שוין פרטים, אבער עס איז נישט, עס איז נישט אימפאסיבל, עס איז נישט רחוק, אז איינער טרעפט א מענטש, יא ער איז א רבי, איך ווייס וואס ער, מען זעט אויף אים אז ער שוועבט ערגעץ, דאס איז נאטינג, נאטינג העפענד טו הים, ער איז נישט געפאלן פון די לבנה, ער האט פשוט און ס'דא מענטשן וואס טוען עס ממש ב... די חילוק פון איינער וואס איז ממש מ'זעט אז ער איז ממש אויף עפעס אנדערע מדריגה פון מיך און דיך וואס אונז ווייסן. עס איז פשוט אז ער האט עס געטון זייער ערנסט, ער האט עס גענומען דאס פאר זיין לייף פראדזשעקט און שוין דרייסיג יאר וואס ער טוט עס, נו, עס איז פשוט אוודאי איז ער אנגעקומען. אז ער איז נישט אנגעקומען דארף מען א נס, אזוי ווי די רמב"ם זאגט, איינער זאל נישט זיין א נביא דאס דארף אפשר א נס, אבער דאס אז איינער ווערט א נביא און ער טוט די סדר עבודה, דאס איז דברים פשוטים. און באמת, אויב עס איז א מענטש, ווי לאנג א מענטש טראכט אז דאס איז עפעס wow, איך האב רוח הקודש, wow, יענער האט רוח הקודש, פארשטייט ער נישט וואס רוח הקודש איז. ר' פנחס'ל קאריצער האט געזאגט, זאגט אמרי פנחס, ער פארשטייט נישט וואס די עולם מיינט אז רוח קודש איז א גרויסע זאך. רוח קודש זוכט דיך, דו דארפסט אים נישט זוכן, ער זוכט דיך. זאגט ער, בקיצור, די וועלט איז פול מיט רוח הקודש, מ'דארף עס נאר, מ'דארף נאר אויף, אויפעפענען די אויערן הערן. און וואס זאגט ער ווען ער זאגט דאס? וואס ער מאכט אונז משוגע? נאך א חסידישע שמועס וואס מען זאגט, אה! ווער קען זיך צושטעלן ביי ר' פנחס קאריצער איז געווען פשוט ווייל לגבי משה מילתא זוטרתא נו און וואס זאגט ער ער האט נישט געוויסט אז ער איז אנדערש פון אנדערע מענטשן ער זאגט א פשוטע זאך רוח הקודש איז נישט עס איז נישט עפעס מעדזשיק נישט מיסטיש עס קומט נישט אז מען טוט די זאכן ס'דא סדרי הדרכה ס'דא זאכן וואס מען דארף טון נישט זאל זיין אפשר א געוויסע סארט עבירות נישט זאל זיין א געוויסע הנהגות טוהן די עבודה בעיקר די עבודת המחשבה די עבודה פנימית וואס מ'דארף האבן פון דעם עס צו אנקומען צו זעהן אז עס איז פשוט עס איז פשוט אין די סענס ווי אלעס אנדערש איז פשוט ווער עס טוט באקומט עס אן עס איז אפילו פשוט'ער און זיין קלאר עס איז אפילו פשוט'ער פון מאכן געלט יא מאכן געלט איז אמאל א מענטש טוט אלעס ווי די גמרא זאגט ולא עלתה בידו און און בתורה איז דא כמעט יגעתי ולא מצאתי אל תאמין איינער טוט עס כמעט אלעמאל עס מאכט זיך עס מאכט זיך א נס אז עס געשעט נישט כמעט באופן כללי כמעט יעדע איינער וואס טוט עס קומט אן עס איז פשוט דיר קיין אלע זאכן זענען פשוט. אקעי, יעצט אז מען פארשטייט אזוי, איז לאמיר צוריק גיין צו אונזער קשיא. קשיא וואס איז דא באופן פרטי אויף א מענטש. נו, מאכט זיך אמאל אז שבת מאך איך עליית נשמה. בין איך אין דעם מדריגה, און ווער זאגט דאס איז נישט נישט עפעס א חלות וואס איז חל אויף די מענטש אז ער איז עפעס א בעל רוח הקודש. פאקט! האט עס געטון איז עס געווען אין מוצא שבת איז מיר געגאנגען אין טעאטער אז איך האב עס געווען דעם מנהג אין מוצא שבת איז נישט וואס די הייע תוכן איך מאט געזאגט צו הלכה צו א סייד און זאנא און דאך גאנד אין וואו דאס האמיד איז נאר דאס האמיד וועסט נאר זיי ווארט קען מען שוין קען דרייגן וואו חזין און די לאו אויך הי זייט איך האס עס יא איז דער טערץ אדער איינער פון דער גרויסע שליק שליסלעך דא ליגט אין דעם גיף וואס איז מיר צו מאסבער געווען ממש אין דאס איין צוויי נקודות וועל איך זאגן איך קען נישט זאגן אז איך האב א גאנצע תירוץ אבער צוויי נקודות די שליסל איז דא די הבנה וואס זאגט אז ס'איז פשוט משה רבינו איז א גרויסע חילוק מען קען עס זען הלכה למעשה אויכעט משה רבינו איז נישט ארומגעגאנגען הגם ער איז געווען די גרעסטע נביא דעט עווער ליווד איז ער נישט ארומגעגאנגען דאס זאגן די אייבערשטער האט געדארפט זאגן ביי לויז זיך פארשטייט ענק מיינען ענק זענען אזוי ווי משה לא כן עבדי משה פארוואס האבן זיי נישט געוויסט זיי זענען דאך געווען זיינע זיינע ברידערס זיין זיין שוועסטער זיי האבן נישט געוויסט אז משה איז לא כן עבדי משה ניין זיי האבן נישט געוויסט פארוואס ווייל משה רבינו האט געהאט עין טובה דאס מיינט אמת'דיג עין טובה משה רבינו האט נישט געד ארומגעגאנגען טראמפייטן פאר קיינער wow איך בין ער האט דאך געוויסט אז ס'איז דא א סדר הדרגה וואס ער האט געדארפט אויך גיין דורכגיין די גאנצע עבודה משה רבינו האט געטוהן די סדר קודם אספקלריא שאינה מאירה נאכדעם אספקלריא המאירה ער איז נישט אנגעקומען גלייך צו מ'איז נישט געבוירן משה רבינו אפילו אז יא נישט געבוירן נישטא אזא זאך. אבער ער האט עס געזען פשוט, ער האט נישט קיינמאל זיך איינגערעדט אז wow איך בין איך בין א משה, ס'איז עפעס א חלות, ס'קומט זיך פאר מיך וועגן דעם עפעס, ס'קומט זיך פאר מיך א פרייז, און יעדער דארף מיך יעצט פאלגן, קיינמאל נישט איינגעפאלן, פארוואס? ווייל ער האט געזען, טאקע וועגן דעם, ווייל ער האט געזען אז ס'איז פשוט, מ'טוט אלף בית ג', דאס איז וויאזוי די וועלט ארבעט, נאטינג ספעשל. איז ממילא, אבער דא איז דא נאך א צווייטע נקודה וואס איז ממש א סעפרעט עבודת המידות, איך ווייס נישט אויב מען קען עס מקשר זיין אבער עס איז קאנעקטעד בעומק אבער מ'דארף אלעמאל געדענקען סעפרעט ווייל נישט פארגעסן. ממילא, ווען ווען ווער ס'האט זיך געדרייט אין משה רבינו'ס הויז אזוי ווי מרים און אהרן האט קיינמאל נישט געפילט אז משה איז בעסער פון זיי.

און ממילא גייט ער נישט ארום, wow, כ'האב א אזוי ווי מיט בחיצוניות, כ'בין א נביא, איך בין נישט אזוי, מרים וואלט געזאגט, דו מיינסט ביסט א נביא, אבער איך בין א נביא. קיינמאל נישט געווען אזא זאך, ס'איז מיר נישט איינגעפאלן צו רעדן אזוי. אפשר בין איך אביסל, ניין, נישט געוואוסט בכלל אז ער איז א אנדערע לעוועל פון מרים, אפשר געוואוסט. אבער ס'האט מיר נישט איינגעפאלן אויף דעם דארף מען מאכן א עסק, נו איך האב געלערנט מסכת כתובות, יענער האט געלערנט מסכת יבמות, מיילא קען איך כתובות און יענער קען יבמות, ס'איז פשוט, מאכט מיך נישט עפעס א אנדערע סארט מענטש, מאכט מיך נישט קענען תובע זיין, ער זאל מיך צאלן און איך דאס איז מיין דזשאב, דאס איז זיין דזשאב, דאס איז וואס איך האב געטון, דאס איז וואס זי האט געטון, ס'איז פשוט.

פארוואס פארוואס נישט געזען אז אין די טראכט אז אויף אונז טראכט מען פארציט מאס פון א צדיק וואו דער צדיק איז א בעלי חקויניש בילא מאט געזאגט אז איך מאס איז פארציילט זיך מאס וועגן זיך וואו הארט בויז זיין געווייס פאר איך קוואל איך קוידיש איך בין אין געווייסן אין געווייסן וואס און דאס איז עקסטרע, ס'פעלט נישט אויס, פאר צוויי ריזענס, דארף איך מדגיש זיין, ס'דא צוויי ריזענס, איינס איז אזוי ווי מ'זאגט פריער, פשוט מדות רעות. לאמיר זאגן אז דו ביסט א נביא און דיין דיין שכן איז נישט קיין נביא, נו, ער האט עפעס שלעכטס געטון? ער האט ער האט דיך עפעס, ער נעמט עפעס צו פון דיך אז דו דארפסט אים מאכן פילן שלעכט, דארפסט דיך מתכבד זיין בקלון חברך, וואס איז א זייער א, די גמרא זאגט אז מתכבד בקלון חברו אין לו חלק לעולם הבא, טראכט אריין ווי רוב אפילו גרויסע מענטשן כמעט דאס איז אלץ וואס זיי טוען זיי זענען זיך מתכבד בקלון חברו איך בין דער תלמיד חכם דו ביסט נישט סתם מתכבד בקלון חברו אין לו חלק לעולם הבא וואס דארפסטו פארוואס מאכט יענער מאכט זיך גרויס דורך יענעם קליין מאכן זייער גוט דו האסט געטון אלע דו האסט געטון וואס דיין עבודה האסט דאך אנגעקומען כ'זאג נישט אז דארפסט זיך מכחיש זיין די מציאות פון אים רוב מענטשן האבן א מין צודרייטע פשט פון ענוה ענוה מיינט איינער וואס ער ווייסט נישט אז ער לעבט אין א דענייעל ער ווייסט נישט ווי גרויס ער איז און גאווה איז ער ווייסט יא דאס איז נישט דער פשט גאווה איז פשט ער איז עקסטרע, און אנשטאט פארשטיין זיין מדריגה אין א נאטירליכע באופן עצמי, יא, כ'האב געטון א' ב' און כ'האב באקומען ג', מיינט ער, פארציילט ער עס אויף סיפורי צדיקים אויף זיך אליינס, וואו, דער גרויסער צדיק, בלעם, רעדט מיט מלאכים, מחזה שדי יחזה, נופל, וואו, דו ווייסט וואס איז, האסט נישט קיין מושג, נופל וגלוי עינים. ס'פעלט נישט אויס. אויב איז, אויב זיינע, אויב זיינע ווערטער זענען דבר השם אמת, אויב זיינע ווערטער זענען דברי נבואה, דאך איז דאך אמת, דאך ניכרים דברי אמת. ניכרים דברי אמת דארף מען נישט שרייען, מ'דארף נישט ארום גיין, איינער זאגט, איינער זאגט, איך וועל דיר נישט זאגן, זאל ער נישט וויסן. זאלן וויסן. אויב זאלן נישט וויסן, איז פשט אז ס'איז נישט גענוג אמת זיי זאלן וויסן. אויב איינער האט אמת'דיגע השראה, אמת'דיגע רוח הקודש, אמת'דיגע נבואה, דארף מען נישט ארום גיין זאגן, האלא, איך בין א נביא. ער זאגט און מ'הערט אז ער איז א נביא. דאס איז די אמת'דיגע נבואה אמת'ע כח הנהגה אמת'ע מנהיג איך האב אמאל געטראכט אז ס'דא איינער איז א רבי הלכות חינוך אז איינער איז א רבי א מגיד שיעור מען דארף זאגן רבותי מען דארף האבן דרך ארץ פאר די מגיד שיעור און מען זאל נישט דאס מיינט אז ער איז נישט קיין גוטער מגיד שיעור זיי א גוטער מגיד שיעור דיין דזשאב איז צו מאכן אז דער עולם זאל האבן דרך ארץ אז מ'זאל מיטהאלטן מיט די שיעור אז מ'זאל און אמאל אז ס'גייט נישט גייט עס נישט גיי צוריק אין חדר לערן ווי אזוי עס צו מאכן אפשר איז עס נישט קיין גוטע פאסט

אויב זיינע תפילות ווערן נענה אקעי פארוואס דארף מען פאר דעם דארף מען א גבאי וואס קומט אריין די גבאי פאר דעם דארף מען נעמען קוויטלעך זעץ זיך אוועק זאג תהלים און גיי דאווען דו ווייסט אז יענער איז קראנק אה דו ווייסט נישט שוין וועט ער דיך זאגן דאס איז די פראבלעם מען קען קוקן אין צייטונג ס'דא א תהלים טשעין ליסט אין לעיקוואד עס קומט מ'שיקט ארום די נעמען פון אלע חולים מען דארף נישט אפילו די גבאי זאל שרייבן א קוויטל מען קען אליינס נאר וואס ס'דא אלע מיני תירוצים ס'דא אלע מיני באבע תירוצים אויב מען געט א קוויטל דאן זאל קומען מער התקשרות און ס'האט כח און דאס איז אמת ס'איז אלץ אמת, אלץ אמת, אבער דא קומט אריין די הנהגה, ממש אין דעם פיר איך אויס, די צוויי זאכן, ס'איז דא די עצם די גאונות, ס'איז דא די הנהגה, די הנהגה פון בלעם, און בלעם'ס אנדערע עבירה, מ'האט גערעדט פון דריי עבירות, די אנדערע עבירה איז געווען אז ער איז א נפש רחבה, ער בעט, יא, איך בין דאך אזא גרויסער נביא, קומט זיך מיך די מלא ביתו כסף וזהב, און ער איז גערעכט, ער איז נישט קיין גנב, ער איז נישט קיין עושק, ער נעמט געלט פאר וואס ער האט נישט, ער האט, ער האט טאקע די כשרון מער פון יעדע איינער, פארוואס זאל ער נישט נעמען געלט? און דא און דא איז נישט קיין דא קיין גרינגע וועג ארויס ווייל יעדע איינער דארף ווייל אז איינער זיין אבי דארף די גמרא זאגט הרוצה ליהנות יהנה און הרוצה שלא ליהנות לא יהנה סאו דא סאו דא איז דא א היכי תמצא אז איינער זאל זיין אזוי ווי אלישע און ער זאל יא נעמען פון יענעם אבער נישט נפש רחבה און ס'איז נישט דא און אויף דעם קען מען נישט מאכן קיין כלל איך ווייס נישט די כלל איך ווייס זיכער נישט די כלל די בני יששכר האט געוויסט די בני יששכר און מ'דארף געדענקען ער רעדט פון מענטשן וואס אונז וואלטן יא געטראכט אז זיי זענען צדיקים.

זיי נישט קיין פרעסער זיי נישט קיין קיין לאו לייף ווייל דו האסט מדרגות און דאס איז רבים דער בני יששכר זאגט רבים נכשלו בזה מען קען זען בפועל ממש ווי רבים נכשלו בזה און מען דארף געדענקען דאס איז איינע פון די זאכן ווען מען סאקראטעס האט גערעדט וועגן געגן פאלשע פאלשע רעבעס סאפיסטס און בזמנו איז געווען דאס די עיקר סימן היכר אז זיי בעטן געלט פאר זיי פאר לערנען און די אמת'דיגע תורה בעט נישט קיין געלט פאר לערנען נאר ווי ווי אזוי סורווייווט מען אדער קען מען זיין ארעמאן אזוי ווי סאקראטעס נישט האבן געלט אויך א וועג אפשר דאס איז די פרייז ווילסט אדער איז מ'קען זיין הרוצה ליהנות יהנה כאלישע, איך ווייס נישט וואס די אבער ס'איז דא ערגעץ אזוי ווי נישט קיין טענות אז אז בלעם האט געבעטן געלט מיט טענה האט ער אז ער האט ברייטקייט ער ווייסט וואס ער איז ווערט און ער בעט עס אזוי מיטן באקציינער מיט די גאנצע מלא ביתו כסף וזהב אברהם אבינו האט נישט געבעטן טאקע ווייל ער האט נישט געהאט געהאט א אייגענע לא תאמר אנכי העשרתי את אברהם נאר דאס איז גרינג נישט צו בעטן נישט גרינג ווייל אסאך מענטשן וואס האבן אליינס בעטן אויך דאס שוין זיכער אזאך ס'איז דא א מענטש וואס איז א רעבע און מ'ווייסט אז ער איז פארמעגליך און ער בעט נאך געלט איך סתם אבער אבער אפילו אז נישט דארף מען טרעפן די וועג מען דארף אבער געדענקען אז אין צוריק צו צו ענטפערן די שאלה כאילו ס'איז דא צוויי תירוצים איין תירוץ איז פרעגסטו פאקט פאקט איז אז ער האט ער האט דעם מדרגה אבער טאקע וועגן דעם איז נישט מיינט נישט דאס איז נאך א זאך וואס איך האב נישט געזאגט מיינט נישט אז האסט עס מארגן דאס הייסט וויבאלד אז ס'איז נישט עפעס א קנין נישט עפעס א זאך וואס פאלט אויף אים אה איך האב געהאט נעכטן רוח הקודש אקעי נעכטן האסטו געהאט און היינט גייסטו צוריק צום אלטע קנאה תאוה כבוד אפשר נאך דעם זאל טויערן ווייל דאס איז קען זיין יעדן טאג די זעלבע די גאנצע מסילת ישרים סייקל און זיך יעדן טאג דאס מ'ווערט קיינמאל נישט פטור פון יעדן אה יעדן אל תאמין בעצמך עד יום מותך דאס איז אן אנדערע וועג פון עס זאגן מ'ווערט נישט קיינמאל פטור פון די פשוט'ע עבודה פון קנאה תאוה וכבוד פון וכו' וכו' וכו' ווערט קיינמאל נישט פטור און מצד שני די מדרגה זענען אמת און פארקערט די עבודה פון עס טון וויבאלד ער פארשטייט אז דאס איז א זאך וואס מען טוט ס'איז נישט עפעס געקומען ער טוט עס אקעי אויב איך וועל זיך זעצן און זיך מתבודד זיין זאל איך האבן נבואה אויב נישט נישט און אין ביידע פעלער דארף איך ניזהר זיין פון קנאה תאווה כבוד בשעת ממש אפשר ממש בשעת בשעת דאס איז אפשר שווער דאס איז נישט דא קיין יצר הרע אבער רעסט פון די טאג דארף ער ווייטער ניזהר זיין פון די יצר הרע עס איז נישט עס איז נישט ווי באלד דאס הייסט איך האף אז עס איז קלאר נישט אזוי ווי מען פארשטייט קינדעריש אז איינער טוט תורה זהירות מיטאמאל קומט א מלאך און שיקט אים רוח הקודש ניין ס'איז דא א סדר עבודה ס'איז דא א סדר און ס'ווערט מער און מער איידל און מער און מער קלאר און ער טוט עס באקומט ער עס און טאקע וועגן דעם קען עס קען מען עס באקומען אפילו אז נעכטן איז ער געווען בעל תאווה און מארגן גייט ער זיין א בעל תאווה ס'קען זיין ווייל ער געגאנגען אין די סדר און סדר ארבעט ס'ארבעט אין איין מינוט שטייט נישט אז ס'דארף נעמען צוואַנציק יאר קען ארבעטן אין איין מינוט פון איין מינוט קען מען גיין פון תורה ביז תחיית המתים אין איין אין איין תפלה מ'קען זיכער און מארגן, און נעקסטע מינוט, איז ער צוריק געהאלטן ביים א', און אזוי ווייטער. און טאקע וועגן דעם, איז ווערט מען קיינמאל נישט פטור פון עבודת המידות, פון זיין א מענטש. און ווערט קיינמאל נישט פטור פון אלע אנדערע פשוטע זאכן, און וועגן דעם, דאס איז אויך אליינס גורם די די אי גאווה, די די די נפש עין טובה, וכו' וכו'. האף איך אז עס איז גענוג קלאר. ס'איז א התחלה צו פארשטיין די סוגיות, ס'איז זייער זייער שווערע טיפע זאכן. לבסוף דארף מען סייעתא דשמיא, מען דארף עומד זיין על המשמר נישט צו נישט נכשל צו ווערן, ויהי רצון שלא נבוש ולא נכלם.